בעזרת השם יתברך מסכת נזיר דף נ ט, מיר הייבן אן דף נ ח עמוד ב, נײַן שורות פון אונטן ביי די צוויי פינטלעך, אמר רב, זאגט די הייליגע גמרא אמר רב, מיקל אדם כל גופו בתער, א מענטש מעג זיך אפשערן זיין גאנצע גוף מיט א גאל מעסער, פשט מען רעדט נישט פון די פאות און פון די בארד, אבער פון די רעשט פון די גוף אפילו פון די בית השחי אונטער די ארעם אדער פון די בית הערווה מעג מען אויך, און זאלסט נישט מיינען אז ס'דא א לאו לא ילבש גבר שמלת אישה אז מען טאר נישט, ניין, רב זאגט מען מעג, מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא, פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא המעביר בית השחי בית הערווה, הרי זה לוקה, אז איינער וואס שערט זיך די בית השחי די בית הערווה קריגט מלקות, ווייל ער איז עובר אויף לא ילבש, איז א קשיא אויף רב, ענטפערט די גמרא, הא בתער הא במספריים, ס'ווענדט זיך טאמער מ'נוצט א גאל מעסער, וואס דאס איז די דרך פון נשים, איז א מאן וואס טוט עס איז עובר אויף לא ילבש, רב האט גערעדט פון א שערל, א שערל מעג מען, איי פרעגט די גמרא והא רב נמי בתער קאמר רב זאגט קלאר אז מ'מעג מיט א גאל מעסער, ענטפערט די גמרא כעין תער, רב האט נישט געמיינט מיט א גאל מעסער אליין, מיט א גאל מעסער אוודאי טאר מען נישט ווייל מ'איז עובר אויף לא ילבש, אבער אז מ'נוצט א שערל אפילו מ'מאכט עס ממש נאנט צום גוף אז ס'איז כעין תער, פונדעסטוועגן האלט רב מ'מעג ווילאנג מ'נוצט נישט קיין גאל-מעסער. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, המעביר בית השחי בית הערווה לוקה, איינער וואס שערט זיך די האר פון בית השחי בית הערווה קריגט מלקות. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, העברת שיער, אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים, אז אראפנעמען די האר פון בית השחי בית הערווה איז נאר א דרבנן ס'איז נישט קיין דאורייתא, איז א קשיא אויף ר' יוחנן, בעצם די גמרא האט דאס פריער אויך געקענט פרעגן, אבער דא פרעגט עס די גמרא, ענטפערט די גמרא מאי לוקה נמי דקאמר מדרבנן, דאס וואס שטייט אין די ברייתא אז איינער וואס איז מעביר שיער בית השחי בית הערווה קריגט מלקות, מיינט נישט מלקות מן התורה, מ'איז נישט עובר אויף לא ילבש, נאר וואס ס'איז א דרבנן, און איינער וואס איז עובר אויף א דרבנן קריגט מכות מרדות, אבער ס'איז א דרבנן'דיגע סארט מלקות. איכא דאמרי, אן אנדערע נוסח ברענגט אונז די גמרא פון די מימרא פון רבי יוחנן, אז אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן לויט די נוסח זאגט רבי יוחנן קלאר, מען קריגט דאורייתא'דיגע מלקות, המעביר בית השחי בית הערווה לוקה משום לא ילבש גבר שמלת אישה. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פונעם ברייתא וואס מ'האט פריערט געזען, העברת שיער אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים, שטייט קלאר אין די ברייתא אז ס'איז א דרבנן, ס'איז נישט קיין דאורייתא, זאגט די גמרא, הוא דאמר כהאי תנא ביסט גערעכט, ס'דא טאקע א ברייתא וואס האלט אז ס'איז א דרבנן, אבער רבי יוחנן האט געהאלטן ווי אן אנדערע ברייתא וואס אין די אנדערע ברייתא שטייט קלאר ס'איז א דאורייתא, ער האלט ווי די ברייתא דתניא המעביר בית השחי בית הערווה, הרי זה עובר משום לא ילבש גבר שמלת אישה, פרעגט אונז די גמרא ותנא קמא, האי לא ילבש גבר מאי דריש ביה, פשט, לויט די תנא פון די ברייתא און די זעלבע זאך לויט די גירסא אז רבי יוחנן האט געזאגט אז ס'איז נאר א דרבנן, וואס טוט ער מיטן פסוק לא ילבש גבר שמלת אישה? פשט פארוואס טאקע זאגט מען נישט אז לא ילבש קומט צו זאגן אז מען טאר זיך נישט שערן די בית השחי בית הערווה טאמער מען שערט זיך קריגט מען מלקות דאורייתא, זאגט די גמרא מיבעי ליה לכדתניא, ער נוצט דעם פסוק אויף א אנדערע סארט לימוד פשט ער האלט נישט אז ס'איז משמע פונעם פסוק אז איינער וואס שערט זיך די בית השחי בית הערווה איז עובר אויף דעם פסוק, נאר די פסוק קומט זאגן א צווייטע זאך אז וואס? שטייט אין די ברייתא, די פסוק זאגט לא יהיה כלי גבר על אישה און די פסוק דארט ממשיך ולא ילבש גבר שמלת אישה כי תועבת השם אלקיך כל עושה אלה אזוי שטייט אין פסוק, איז מאי תלמוד לומר פרעגט די ברייתא פון וואס רעדט די פסוק? און די ברייתא פרעגט אם שלא ילבש איש שמלת אישה ואישה שמלת איש הרי כבר נאמר תועבה היא ואין כאן תועבה, פשט ס'קען נישט זיין אז די פסוק מיינט פשטות אז א מאן טאר נישט אנטון בגדים פון א פרוי, און א פרוי טאר נישט אנטוהן בגדים פון א מאן, דאס קען נישט זיין, פארוואס? ווייל דער פסוק פירט אויס כי תועבת ה' אלקיך כל עושה אלה, ס'א תועבה, קען נישט זיין דער פסוק רופט אן א מאן וואס טוט אן פרוישע בגדים א תועבה, ס'איז נישט קיין תועבה, קען זיין אז די תורה לאזט עס נישט טוהן, אבער דאס צו רופן א תועבה? נאר וואס דען פון וואס רעדט דער פסוק? אלא נאר, זאגט די ברייתא, דער פסוק רעדט, שלא ילבש איש שמלת אישה וישב בין הנשים, ואישה שמלת איש ותשב בין האנשים, פשט מען זאל נישט טראגן בגדים כדי צו זינדיגן, א מאן זאל נישט אנטון בגדים פון א פרוי כדי ער זאל קענען זיצן מיט אנדערע פרויען און זינדיגן, און זעלבע זאך א פרוי זאל נישט אנטון בגדים פון א מאן כדי צו זיצן מיט אנדערע מענער און זינדיגן, פון דעם רעדט די פסוק, קומט אויס לויט די מאן דאמר אז די פסוק קומט סך הכל זאגן אזא סארט איסור, אבער צו מגלח זיין שער בית השחי בית הערווה פון דעם רעדט נישט די פסוק, איז פאר דעם האלט טאקע די מאן דאמר אז ס'איז נאר א דרבנן. ברענגט אונז די גמרא די המשך הברייתא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, מנין שלא תצא אישה בכלי זיין למלחמה, ווי ווייסט מען אז א פרוי טאר נישט ארויסגיין אין מלחמה מיט כלי זיין תלמוד לומר לא יהיה כלי גבר על אישה, פון דעם רעדט דער פסוק. ווייטער שטייט אין פסוק, ולא ילבש גבר שמלת אישה, שלא יתקן איש בתיקוני אישה, פשט רבי אליעזר בן יעקב האלט אז דער פסוק קומט יא זאגן אז א מאן טאר זיך נישט מתקן זיין בתיקוני אישה, פשט א מאן טאר זיך נישט מקשט זיין ווי א פרוי, און די זעלבע זאך א מאן וואס שערט זיך די בית השחי בית הערווה וואס דאס איז תיקוני אישה, איז לויט רבי אליעזר בן יעקב איז מען יא עובר אויפן לא ילבש און מען קריגט אוודאי דאורייתא'דיגע מלקות, זאגט יעצט די גמרא, אמר ר' נחמן האט ר' נחמן געזאגט, בנזיר מותר, פשט א נזיר היות וואס די נזיר איז סייווי מצווה זיך צו שערן די גאנצע קאפ, מעג ער זיך שוין אויך אפגאלן די בית השחי בית הערווה, ווייל דאס הייסט נישט תיקוני אישה, תיקוני אישה איז ווען מען שערט נאר די בית השחי נאר די בית הערווה, אבער ווען מען שערט שוין אלעס איז דאס נישט קיין פראבלעם, זאגט די גמרא ולית הלכתא כוותיה, די הלכה איז נישט ווי ר' נחמן, זאגט די גמרא ווייטער, אמרו ליה רבנן לרבי שמעון בר אבא די חכמים האבן געזאגט צו רבי שמעון בר אבא, חזינא ליה לרבי יוחנן דלית ליה, אונז האבן קלאר געזען אז רבי יוחנן האט נישט, שער בית השחי בית הערווה איז וויאזוי האט ער עס געשוירן, מען שמועסט זיך יעצט אז מען טאר נישט, אמר להון, האט ר' שמעון בר אבא געענטפערט, מחמת זקנה נשרו, פשט ר' יוחנן איז געווען גאר אלט, איז די האר איז אליין ארויס געפאלן אבער אוודאי האט ער עס נישט געשוירן, מען טאר דאס נישט טון. זאגט די גמרא א מעשה, ההוא דאיתחייב נגידא קמיה דרב אמי, עס איז געווען א מענטש וואס איז געווארן מחויב מלקות אינעם בית דין פון רב אמי פשט דרבנן'דיגע מלקות רב אמי'ס בית דין האט אים געוואלט געבן מלקות, איגלאי בית השחי און מען האט אים אויפגעדעקט די בגדים האט מען געזען זיין בית השחי חזייה דלא מגלח האט מען געזען אז ער האט זיך נישט געשוירן די שער בית השחי איז אמר להון רבי אמי האט רבי אמי געזאגט דארט פאר די מענטשן וואס זענען געווען ממונה צו געבן מלקות שבקוה לאזט'ס אים אפ דיין מן חבריא הוא ער איז פון די חברים פשט ער איז א תלמיד חכם זעהסט דאך אז ער פירט זיך ווי עס דארף צו זיין ער שערט זיך נישט די בית השחי איז א סימן אז ער איז א תלמיד חכם געב אים נישט קיין מלקות איז דא טאקע מפרשים וואס זאגן ווייל היות וואס ער האט געזען אויף אים אז ער איז א תלמיד חכם, איז די בושה אליין אז מ'האט אים אויסגעטון און מ'האט אים מגלה געווען די בית השחי, ער האט געזען די בושה אליין איז גענוג ס'פעלט נישט אויס אים צו געבן מלקות, האט ער טאקע געזאגט מ'זאל אים נישט געבן קיין מלקות. זאגט די גמרא ווייטער, בעא מיניה רב מרבי חייא, רב האט אן איבעיא געפרעגט פון רבי חייא, מהו לגלח, מ'מעג זיך שערן די בית השחי בית הערווה צו נישט? אמר ליה האט ער געזאגט אסור, אמר ליה האט אים צוריק געפרעגט והא קא גדל, פשט די האר וואקסט ס'איז מצער א מענטש וואס זאל ער טוהן א מענטש וואקסט אים לאנגע האר זאל ער דען נישט שערן אז ס'טוט וויי, אמר ליה האט רבי חייא געענטפערט בר פחתי ס'א לשון פון בן גדולים זמן יש לו כל זמן שהוא גדל נושר, פשט ס'האט א זמן קצוב וואס די האר וואקסט אין בית השחי און נאך א געוויסע צייט פאלט עס ארויס, פשט פאר קיינעם וואקסט נישט ביים בית השחי גאר לאנגע האר, ס'וואקסט א געוויסע לענג און נאכדעם ווארפט פאלט עס ארויס פשט ס'איז נישט מצער קיין מענטשן אוודאי טאמער ס'וואלט געוואקסן אונטער די בית השחי ממש א לאנגע האר אוודאי וואלט מען עס געמעגט שערן אבער ס'איז נישט אזוי די מציאות איז אז ס'איז נישט אזוי און ממילא קען א מענטש נישט קומען מיט א היתר אז ער טוט עס אלץ צער ניין ס' ס'וואקסט גאר קורץ און קיין צער איז נישט דא בעא מיניה רב מרבי חייא האט רב אן איבעיא געפרעגט פון רבי חייא מהו לחוך מ'מעג זיך קראצן אונטער די בית השחי אזוי ארויספליקן די האר אמר ליה אסור האט ער געזאגט מ'טאר נישט האט ער געפרעגט בבגדו מאי, וואס איז מיט א בגד, צו מען מעג אז מען גייט אנגעטון נארמאל מיט א בגד מעג מען אזוי קראצן אפן בגד און ס'פליקט זיך ארויס די האר, אמר ליה האט ער אים גענטפערט מותר, דאס מעג מען ווייל דאס איז נישט קיין תקין האישה, פרויען טוען נישט אזוי, איכא דאמרי, ס'דא וואס זאגן אז נישט דאס איז געווען די בעיא, נאר בעא מיניה בתפילה בבגדו מאי, וואס איז די דין א מענטש דאווענט, א מענטש דאווענט טאר ער זיך נישט צורירן די בית השחי בית הערווה, און וואס איז טאמער ער טוט עס דורך א בגד, ער קראצט זיך אף זיין בגד אין בית השחי אדער בית הערווה, צו ער מעג דאווענען צו נישט, ער דארף זיך וואשן די הענט. אמר ליה אסור, האט ער געזאגט ניין מען טאר דאס נישט טון ביים דאווענען, זאגט די גמרא ולית הלכתא כוותיה, די הלכה איז נישט אזוי, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, איז אזוי, אין די פריערדיגע משנה האט די משנה גערעדט פון א מציאות אז צוויי נזירים וואס איינער פון זיי איז געווארן טמא מספק, און מען ווייסט נישט וועלכע, האט די משנה געזאגט א גאנצע פאטענט וואס זיי זאלן מאכן, אז זיי זאלן צוזאמען קויפן נאך דרײַסיק טאג סיי קרבנות טומאה סיי קרבנות טהרה און מען זאל זיך אויסנעמען, דער וואס דארף יוצא זיין די קרבנות טומאה זאל יוצא זיין, דער וואס דארף יוצא זיין קרבנות טהרה זאל יוצא זיין, שפעטער האלטן זיי נאכאמאל צוזאמען דרײַסיק טאג נזירות, און מען קויפט קרבנות טהרה און מ'איז דאס מקריב פאר דער וואס האט נאכנישט יוצא געווען פאר דער וואס האט לעצטע מאל געברענגט קרבנות טומאה, און מיט דעם זענען זיי ביידע יוצא זייער נזירות, איז דא די משנה ממשיך די זעלבע סארט ציר, פשט לאמיר זאגן ראובן און שמעון, איינער פון זיי איז געווארן טמא מספק, אבער וואס מת אחד מהן, יעצט איז שמעון געשטארבן, פשט ראובן האט נישט דא דעם חברותא מיט וועם ער זאל קענען מאכן די פאטענט פון די פריערדיגע משנה, און וואס זאל ראובן טון? ער קען נישט נאך דרייסיג טאג ברענגען צוויי סארט קרבנות, איינס פאר זיך איינס פאר יענעם, נישט דא קיין יענעם, שמעון איז טויט. איז אמר רבי יהושע זאגט רבי יהושע ער זאל טון אזוי, יבקש אחד מן השוק שידור כנגדו בנזיר, ראובן זאל גיין אינדרויסן אין גאס און טרעפן א צווייטן לאמיר זאגן לוי, אז לוי זאל זיך אונטערנעמען נזירות אבער על תנאי, עס גייט אזוי, ואומר, ראובן זאגט פאר לוי אזוי, אם טמא הייתי, טאמער איך בין די טמא'נע נזיר, איך ווייס דאך נישט צו איך בין געווען טמא צו שמעון, שמעון איז טויט, אבער טאמער איך בין געווען טמא, הרי אתה נזיר מיד, ביסטו יעצט א נזיר, איך בין א טמא'נער נזיר און דו ביסט א געהעריגער נזיר. ואם טהור הייתי, טאמער אבער איך בין קיינמאל נישט געווען טמא, דעמאלטס הרי אתה נזיר אחר שלושים יום, דעמאלטס ווערסטו לוי הערשט נאר א נזיר אין נאך דרייסיג טאג ארום. יעצט נאכדעם וואס ער מאכט די תנאי, וסופרין שלושים, ציילט מען דרייסיג טאג, און מביאין קרבן טומאה וקרבן טהרה, און זיי ברענגען צוזאמען, ראובן מיט לוי, א קרבן טומאה מיט א קרבן טהרה, ואומר, און ראובן זאגט אזוי, אם אני הוא הטמא, טאמער איך בין טאקע געווען די טמא'נע, איז פשט אז דו ביסט א נזיר, און ממילא קרבן טומאה שלי, וקרבן טהרה שלך, איז די קרבן טומאה מיינס, און די קרבן טהרה דיינס, דו האסט יעצט געענדיגט דיין נזירות. אבער ואם אני הוא הטהור, טאמער איך בין קיינמאל נישט געווען טמא, דעמאלטס קרבן טהרה שלי, איז די קרבן טהרה מיינס, און דו ביסט נאך בכלל נישט קיין נזיר, דיין נזירות וועט זיך ערשט יעצט אנהייבן, ווייל אזוי ווי מ'האט דאך געשמועסט פריער, געמאכט א תנאי אז טאמער איך בין טהור, גייט זיך דיין נזירות ערשט אנהייבן אין דרייסיג טאג, איז פשט, אז לוי איז נאך נישט געווען קיין נזיר, איז די קרבן טהרה ראובנ'ס, וקרבן טומאה בספק, און די קרבן טומאה איז טאקע א ספק. איז טאקע די קרבן טומאה ווי תוס' איז מבאר, מען ברענגט נישט אלע דריי קרבנות וואס נארמאל ברענגט מען ביי די קרבנות טומאה ווייל נארמאל א נזיר וואס איז טמא דארף ברענגען א חטאת העוף, א עולת העוף, און א אשם, איז די אשם קען מען אוודאי נישט ברענגען, מען קען נישט ברענגען א אשם על הספק. איז חטאת העוף קען מען ברענגען על הספק דאס ברענגט מען טאקע, צו די עולת העוף ברענגט מען אלס ספק צו נישט איז א מחלוקת ראשונים, אבער על כל פנים דאס טוט מען נאך דרייסיג טאג, יעצט גייט אריבער נאך דרייסיג טאג וסופרים שלושים יום מען ציילט נאך דרייסיג טאג און מביאין קרבן טהרה און דאס מאל ברענגט מען א קרבן טהרה, ואומר, און ראובן זאגט פאר לוי אם אני הטמא קרבן טומאה שלי וקרבן טהרה שלך וזה קרבן טהרתי, פשט טאמער איך בין געווען טמא די ערשטע מאל איז פשט די ערשטע מאל די קרבן טומאה איז געווען מיינס די קרבן טהרה איז געווען דיינס, איז פשט יעצט בעצם ביסטו בכלל נישט קיין נזיר, איך בין יעצט מקיים ערשט מיין נזירות איז די קרבן טהרה יעצט מיינס, ווייטער ואם אני הוא הטהור קרבן טהרה שלי וקרבן טומאה בספק, ווייטער וואס איז טאמער איך בין באמת געווען טהור, איז פשט לעצטע מאל די קרבן טהרה איז געווען מיינס, און די קרבן טומאה איז געווען סתם א ספק, אבער דו האסט הערשט דעמאלטס אנגעהויבן דיין נזירות, איז פשט יעצט ביסטו א נזיר יעצט ענדיגסטו דיין נזירות, איז וזה קרבן טהרתך, זאל זיין די קרבן טהרה דיינס, און אזוי מיט די פאטענט, פטר'ט זיך יעדער איינער פון זיינע נזירות. יעצט דרך אגב שטייט אין די ראשונים וואס טוט זיך מיט די תגלחת? האבן מיר דאך געזען אז א פרוי או א קטן קענען זיך שערן על הספק אויכעט, אבער לויט די מאן דאמר אז הקפת כל הראש שמה הקפה, איז פשט מען טאר זיך נישט שערן מספק, מען טאר נישט סתם אזוי אויסשערן די פאות, איז וואס טוט זיך דא מיט די תגלחת? און זאגן די ראשונים טאקע אז נאך דרייסיג טאג די ערשטע מאל שערט זיך ראובן, ווייל ער דארף זיך שערן ממה נפשך, סיי טאמער איז געווען א טמא'נע נזיר, דארף ער זיך שערן אלס די תגלחת טומאה, און סיי טאמער איז געווען א טהור'ע נזיר דארף ער זיך שערן אלס תגלחת טהרה. ווייטער לוי די ערשטע מאל האט זיך נישט וואס צו שערן, ווייל ס'איז נאר א ספק, ס'קען זיין טאקע אז ער האט יעצט גענדיגט זיין נזירות אבער ס'קען זיין ער הייבט ערשט יעצט אן, און ממילא די ערשטע מאל וועט זיך ראובן שערן, לוי נישט, און די צווייטע מאל וועט זיך לוי שערן און ראובן נישט, ווייל פאר ראובן איז עס א ספק, און לוי אבער דארף זיך שערן ממה נפשך, ווייל אפילו על הצד אז לוי האט לעצטע מאל גענדיגט זיין נזירות אבער געשוירן האט ער זיך נאכנישט, איז דאס מאל וועט זיך לוי שערן קומט אויס ראובן שערט זיך די ערשטע מאל און לוי שערט זיך די צווייטע מאל אזוי זאגט ר' יהושע דאס איז די פאטענט וואס ראובן זאל מאכן אמר לו בן זומא האט בן זומא געזאגט צו ר' יהושע ומי שומע לו שידור כנגדו בנזיר ווי וועט ראובן טרעפן אזא לוי ווי קענסטו פאדערן פון א מענטש זאל גיין זוכן אן אנדערע וואס די אנדערע זאל מקבל זיין אויף זיך נזירות אבער נישט סתם נזירות מען קען טרעפן א איד זאל מקבל זיין אויף זיך נזירות אבער דא בעט ער דאך פון דעם לוי אז דער לוי זאל זיך פירן בנזירות זעכציק טאג, אבער עכט נאר דרייסיג טאג וועט ער זיין א נזיר, ווייל ס'איז דאך נאר א ספק, ס'איז דאך א אויסגענומענע תנאי, ווער וועט מסכים זיין צו אזא זאך? און ממילא זאגט בן זומא, אזא לוי וועסטו נישט טרעפן, נאר וואס דען? וואס א עצה איז דא פאר ראובן? אלא נאר, זאגט בן זומא אן אנדערע עצה, מביא חטאת העוף ועולת בהמה, פשט, פון אלע קרבנות טומאה און אלע קרבנות טהרה, וועלכע קרבנות קען מען ברענגען על הספק וועלכע נישט? איז, פון די קרבנות טהרה, די חטאת קען מען נישט ברענגען על הספק, אבער די עולה קען מען ברענגען על הספק, ווייל אפילו על הצד אז די מענטש איז נישט מחיוב א עולה קען מען ברענגען עולת נדבה, דאס איז פון די קרבנות טהרה, ווייטער פון די קרבנות טומאה איז די אשם אוודאי קען מען נישט ברענגען, די עולה האט מען געזען א מחלוקת ראשונים אבער די חטאת העוף קען מען ברענגען על הספק, און ממילא זאגט בן זומא ווען עס גייט אריבער דרייסיג טאג ברענגט די איד א חטאת העוף און א עולת בהמה, ואומר און ער זאגט אזוי, אם טמא הייתי, טאמער איך בין געווען טמא, איז החטאת מחובתי, זאל זיין דער חטאת, דער חטאת העוף וואס איך ברענג אלס די קרבנות טומאה, איי וואס וועט זיין מיט די אנדערע קרבנות, די אנדערע קרבנות זענען טאקע נישט מעכב, אבער ער קען נאר ברענגען דעם חטאת, ווייטער והעולה נדבה, די עולה איז סתם א נדבה, אבער ואם טהור הייתי, טאמער אין אמת'ן אריין בין איך געווען טהור, דעמאלטס העולה מחובתי, זאל די עולה זיין טאקע א ריכטיגע עולה, וואס א נזיר ברענגט ווען ער איז זיך מטהר, והחטאת מספק און די חטאת וועט מען מקריב זיין מספק איז דאס טוט ער נאך דרײַסיק טאג און נאכדעם וסופר שלושים יום ציילט ער נאך דרײַסיק טאג ומביא קרבן טהרה און דאס מאל נאך די צווייטע דרײַסיק טאג ברענגט ער די געהעריגע קרבן טהרה ברענגט א עולה א חטאת מיט א שלמים ואומר און ער זאגט אזוי אם טמא הייתי טאמער לעצטע מאל בין איך געווען טמא דעמאלטס העולה הראשונה נדבה איז די עולה וואס כ'האב לעצטע מאל געברענגט איז געווען סתם א נדבה איז וזו חובה די עולה וואס איך ברענג יעצט איז א חובה צוזאמען מיט די חטאת און די שלמים און איך ענדיג יעצט מיין נזירות ווייטער ואם טהור הייתי טאמער לעצטע מאל בין איך אין אמת'ן אריין געווען טהור, איז העולה הראשונה חובה, איז פשט כ'האב יוצא שוין, כ'האב שוין יוצא געווען מיט מיין עולה, איז וזו נדבה, איז די עולה וואס איך ברענג יעצט, איז סתם א נדבה, וזו שאר קרבני און די חטאת און די שלמים, בין איך יעצט משלים, זאל די חטאת און די שלמים וואס לעצטע מאל האב איך נישט געברענגט, ברענג איך יעצט. אזוי זאגט בן זומא. אמר ר' יהושע, זאגט ר' יהושע צו בן זומא, נמצא זה מביא קרבנותיו לחצאין, פשט דיין פאטענט איז נישט קיין גוטע פאטענט, פארוואס? ווייל על הצד אז דער נזיר איז אינ'אמת'ן אריין נישט געווען טמא, איז פשט ווען האט ער יוצא געווען מיט זיין עולה? די ערשטע מאל. ווען ברענגט ער די חטאת און די שלמים? די צווייטע מאל. איז פשט די קרבנות זענען צעטיילט? איז דאס נישט קיין פאטענט מען טאר נישט ברענגען די קרבנות צעטיילט. אבל אבער פירט די משנה אויס הודו לו חכמים לבן זומא אפילו טאקע רב שיע האט געהאט א טענה אויף בן זומא'ס פאטענט, חכמים האבן מודה געווען צו בן זומא אז אזוי זאל מען טון, מען זאל ברענגען די ערשטע מאל א חטאת מיט אן עולה, ביידע על הספק, און די צווייטע מאל ברענגט מען אלע קרבנות און מען נעמט זיך אויס די תנאי וואס מען האט יעצט געזען. פרעגט יעצט די גמרא, ולייתי, די גמרא פארשטייט אז רב שיע זאגט נמצא מביא קרבנותיו לחצאין, ווי קען מען אפטיילן קרבנות? וואס איז די פראבלעם? זאל מען אפטיילן קרבנות, ווי געהערט געווארן אזא זאך אז א מענטש זאל נישט קענען אפטיילן קרבנות? ענטפערט די גמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, לא אמר רב שיע אלא לחדד בה את התלמידים, איז דא א מחלוקת ראשונים וואס איז פשט פון דעם, אבער ווי רוב ראשונים לערנען איז פשט אזוי, אז אוודאי אינ'אמת'ן אריין, רב שיע האט אויך געוואוסט פון בן זומא'ס פאטענט, און רב שיע האט געהאלטן עס איז זייער א גוטע פאטענט, איי פארוואס האט רב שיע געזאגט א גאנצע פשעטל אז ראובן זאל זוכן א לוי, ווייל ער האט געוואלט בוחן זיין זיין תלמידים טאקע צו ס'וועט זיין איינער וואס ער וועט פרעגן וואס פעלט עס אויס, מ'קען מאכן א פאטענט די פאטענט וואס בן זומא האט געזאגט, פאר דעם האט ער בכלל געזאגט זיין גאנצע שיטה, און דאס וואס ער זאגט אין די משנה נמצא זה מביא קרבנותיו לחצאין איז נישט קיין קשיא, נאר רב שיע זאגט, טאקע אזוי איז, אז נמצא זה מביא קרבנותיו לחצאין, ס'איז זייער א גוטע פאטענט, בן זומא'ס פאטענט איז א גוטע פאטענט. אנדערע ראשונים זאגן אביסל אנדערש, אז רב שיע האט געמיינט צו זאגן, נמצא זה מביא קרבנותיו לחצאין, פשט די גאנצע קשיא געווען לחדד את התלמידים, פשט ער האט געוואלט זען צו ס'זאל זיין א תלמיד וואס וועט פרעגן וואס איז, וואס איז די פראבלעם צו ברענגען קרבנותיו לחצאין, אזוי לערנען אנדערע ראשונים, זאגט די גמרא ווייטער, אמר ר' נחמן, האט ר' נחמן געזאגט, מאי ליעביד ליה רב שיע לדקיה דלא ליסרו, פשט וואס וועט רב שיע טוהן לגבי די מעיים פון דעם קרבן שלמים ס'זאל נישט פארשימלט ווערן, פשט לויט רב שיע, וואס רב שיע האלט אז וואס איז די פאטענט אז ראובן זאל טרעפן עפעס א לוי, און ראובן און לוי צוזאמען ברענגען קרבנות טומאה און קרבנות טהרה, אבער אזוי ווי מ'האט דאך געשמועסט, ווען שערט זיך ראובן און ווען שערט זיך לוי? ראובן שערט זיך די ערשטע מאל נאך דרייסיג טאג, און לוי שערט זיך די צווייטע מאל נאך זעכציג טאג. יעצט די קרבנות טהרה און די קרבנות טומאה וואס מען ברענגט די ערשטע מאל, אונז ווייס מיר דאך נישט ווער איז יוצא מיט וועלכע, צו ראובן איז יוצא יעצט די קרבנות טהרה, צו לוי איז יוצא יעצט די קרבנות טהרה. יעצט איז דאך דא א כלל, אז די שלמים וואס מען ברענגט מיט די קרבנות טהרה, די מעיים, די אימורין פון די שלמים, דארף מען מאכן מיט דעם א תנופה צוזאמען מיטן נזיר, אבער דער נזיר קען דאס נאר טון נאכן זיך שערן, קומט אויס אויב אזוי אז נאך דרײַסיק טאג ברענגט מען א שלמים, אבער די תנופה וועט מען נישט קענען מאכן ווייל לוי האט זיך נאכנישט געשוירן און ס'קען זיין ס'איז זיין שלמים, איז פשט מיר דארפן דא ווארטן מיט די געדערעם פון דעם שלמים מיט די אימורין פון דעם שלמים אינדרויסן גאנצע דרײַסיק טאג, איז אוודאי וועט עס פארשטינקען ווערן, און ממילא זאגט ר' נחמן סתם אזוי אז די פאטענט פון רב שיע איז נישט קיין פאטענט, מה שאין כן לויט בן זומא איז דאס נישט קיין פראבלעם, ווייל לויט בן זומא ווען ברענגט מען די שלמים הערשט נאך זעכציג טאג, איז דעמאלטס קען מען זיכער מאכן א תנופה, איז לויט בן זומא, בן זומא'ס פאטענט איז א בעסערע פאטענט ווי רב שיע'ס פאטענט.